אלע בחורים אין א פלאץ, וויל איך דיר זאגן, טאמער טוסטו דאס, רוף איך די טשיילד פראטעקשאן, ווייל דו טארסט דאס נישט טון, עס איז נישט ליגעל, די עלטערן האבן דיר נישט געגעבן קיין פערמישאן, און אז ס'עט קומען דער משה טרענער פון מאנסי און וועט אפטרענען אפאר בחורים וואס וועסטו טון, איך געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן איז געווען איינער וואס האט געלערנט ביי אונז אין סענדז סטריט, און זיין נעפיו איז געקומען פון ארץ ישראל, און דער פארשאלטענער טאטע זיינעם האט אים אריינגענומען כאטשיג ער האט געוואוסט ער האט מיידלעך, ביפאר יו נאו איט האבן זיי געשפילט ליבע און זענען אנטלאפן. אויף פלארידע, יעדער געדענקט די מעשה, זיי זענען אוועקגעלאפן אויף פלארידע, מען איז אריין צו סאטמאר רבי'ן וואס מען זאל טון, זאגט ער וואס קען מען טון, מען קען גארנישט טון, לאזן זיי חתונה האבן, זיי האבן חתונה געהאט, זיי האבן זיך געשטופט פון אונטן און פון פארנט, מיט געטובל'ט אין מקווה צו אן געטובל'ט, און נאך אפאר חדשים האבן זיי זיך גע'גט, איך וויל מסביר זיין, טאמער טוט עטס דאס, יו אר פלעיאינג וויט פייער, וואטש ענד סי, עטס שפילטס מיט פייער, עטס טארטס עס נישט טון, עטס האטס גענומען א בחור, עטס דארפטס אים האלטן, און טאמער קענט עטס אים נישט האלטן, קלאוז אפ די קעמפ. איך האב ענק שוין געזאגט היינט מסירה הייסט נישט קיין מסירה מען זעט יענער טוט מיט דיר ראנג וועסטו דיך נעמען שרייען מסירה איך האב ענק אין דר'ערד עס וועט ארויסקומען אזא באמב עס גייט עניוועי יעצט ארויסקומען אין איינע פון די גרעסטע צייטונגען אין אמעריקע דאס גאנצע חאזעריי וואס דא פארגעגאנגען מיט משכב זכורים וויאזוי זיי לויפן אלע אויף ארץ ישראל און דארט באהאלטן זיי זיך און זיי קומען אהער עס קומט ארויס אלעס איט דזשאסט טעיקס טיים און ביידעוועי עס קומט מיר א מזל טוב די וואך איז דורכגעגאנגען א זאך וואס איך ארבעט שוין צען יאר דערויף צען יאר יעדער ווייסט עס איך פלעג פארן אויף אלבעני אפאר מאל א יאר און דארטן אין אלבעני האט מען געמאכט אז מ'האט געוואוט וועגן ווי לאנג ס'איז סטעטשוט אוו לימיטעישן. יעצט האט מען עס ברוך השם שוין געהעכערט דא אין ניו יארק אויך ביז אַכט און צוואַנציק יאר אין ארץ ישראל ביז אַכט און דרײַסיק אבער מ'עפענט יעצט א יאר א ווינדאו א ווינדאו מיינט יעדן מענטש ביז פֿינף און פֿופֿציק יאר קען ער קומען זאגן דער האט מיך געשטופט אין די מחילה און איך וויל ער זאל מיר באצאלן פיצויים סאו יעצט קענט עטס אלע זינגען, טון וואס עטס ווילטס, דוב הייקינד ימח שמו וזכרו האט מיר געזאגט עז לאנג עז איים אין אלבעני, איך האב געהאט דארט מיט מיר א חבר ער האט עס געהערט, עז לאנג עז איים אין אלבעני איטס נאט גאנע העפען, זאג איך וועט דיך גאט ארויסקאפען פון דא, מען האט אים טאקע ארויסגעקאפעט, ער האט געגנבעט ס'האט געהאט צו טוהן מיט געלטער איך ווייס נישט פונקטליך איך נעם זיבעצן דיסקלעימערס, און ער האט נישט געקענט לויפן נאכאמאל צו זיין אסעמבלימאן, סאו דוב הייקינד איז אינדרויסן, און דאס גייט עטס ענק אויסלערנען, ווען עטס שלאגטס ענק שלאגט עטס ענק נישט מיט נחום ראזענבערג עטס שלאגטס ענק מיט השם איש מלחמה השם שמו. ווייל אלעס וואס איך שלאג מיך, איך בין א רעטייערטער מענטש, איך דארף נישט פון ענק גארנישט, איך האב נישט גענומען קיינמאל ביי ענק, איך קען נאר נישט צוקוקן אז איך בין אן אלטער איד און כ'לאז איבער אזא מין מעכטיגן צוריקגעבויעטן כלל ישראל אן א יסודות, ענד איטס נאט גאנא העפן, אונז וועמיר זיך שלאגן, סאו סאקמער קאקמער, זאליקא, ווילסט דיך שלאגן, איך וועל דיר ווייזן וואס אונז קעמער אויכעט, שיקסט אהיים די בחורים, קומען די טשיילד פראטעקשן און זיי זאגן מ'האט גענומען בחורים און מ'האט זיי געשטעלט אויף זייער אייגענע פיס, מ'האט אים געשיקט. מיט א חשבון עס זאל דארט זיין אין קעמפ און נישט עס זאל גיין אויף מאנסי, און פאר די חזירים זאג איך און משה טרענער עס טוהן יעצט אסאך געסט אין מאנסי ס'דא א זיבעציג אכציג בחורים שיקט מען אוועק סא גיי כאפ אפאר גוטע מחילות שטופ אונז אריין זאלן זיך אויסלערנען וואס זיי האבן געטוהן עס איז אן עמערדזשענסי וואס איך לייג יעצט צו און איך בין ענק אומר דברים אמת איך האב געווארנט אהרן'ען דעמאלטס מיטן לאנטש פראגראם איך האב ענק געווארנט מיט שטופן אין די מחילה עס האט זיך גוט ביטערליך אפשניידן.

עניוועי, דרייטס ווייטער מיט ענקערע משוגענע וועגן, עטס פארט'ס נישט גוט, איך זאג ענק. סאו עניוועי, די וואך האמיר געהאט א מורא'דיגן סוקסעס, וואס עס שלאגן מיר זיך יארן אויף דעם, אז ס'איז נישטא קיין סטעטשו אוו לימיטעישאנס, ס'איז יא דא, אבער מ'קען יעצט עפענען, און איין יאר קען מען עפענען אויף וועם און ווער ס'האט דיך געטאטשט ביז פֿינף און פֿופֿציק יאר אלט, און נאכדעם גייט עס ווערן ביז אַכט און צוואַנציק יאר אלט, און די פרוי וואס האט זיך געשלאגן אזויפיל יארן, זי איז שוין נישט היינט קיין אסעמבלי וואמען. זי איז שוין נישט קיין אפיציעלע פרוי, שוין דורכגעלאפן אירע טערמס, זי האט פארלוירן, זי איז אבער דארט געווען און ס'איז געווען מיט איר שמחה וששון ווייל זי האט זיך אויף דעם געשלאגן. עניוועי, סאטמאר קאקט'ס ענק אויס פאר עטס שיקט'ס אהיים בחורים אויף די גאס. יעצט איך וויל פרעגן נאך א זאך, ס'דא דאך דא טויזענטער נארמאלע מענטשן וואס יעדער האט זיך באמאכט אין די הויזן, מארקעל האט נישט קיין גענוג טוילעט פעיפער זאלט'ס ענק אפווישן, וואס איז דא געשען אז יעדער איז שטיל געווארן, עטס האט'ס מורא דער שייגעץ שטערן יצחק לבנון שטערן זיי גייען ענק סטראשען און מ'רופט עס נישט אונטערשרייבן וועל מיר דיר וועל מיר דיר. און דו סטראשעט דער רב איז א וועלטי וועלטי וועלטי רב, זאגט ער אים ארויס דו קאקער דו גיי ארויס פון מיין הויז איך קען דיך נישט איך האב נישט מיט דיר איך האב נישט מיט סאטמאר איך בין ענק נישט גורס אינגאנצען און האט אים ארויס געווארפען און ס'איז געווען די פארצעס האבן זיך נאך נישט געקענט אפווישען נישט געהאט גענוג מארקעל פעיפער זיך אפצואווישען דער עלעגאנטע רב ער האט מורא געהאט מ'זאל נישט ארויס קומען זיין שייגעץ שטיק מיט איצעלע פימפ און נאך אפאר שקצים אהיים געגאנגען רבה מ'דארף מ'דארף מ'דארף און ישראל האגער המצרי האט מורא געהאט אז זיין טאטע

מקווה. די וואך נאך איז צוגעקומען צו מיר איינער געזאגט מיין ווייב האט ליידער גענוצט יענע מקווה. איך בין געווען אין ארץ ישראל האט מיר איינער געזאגט זי האט געוואוינט אין מאנסי איך האב עס קיינמאל נישט גענוצט ווייל איך האב געוואוסט אז אין סקווער איז דא מים היינט איז שוין נישט דא דארטן אבער אמאל איז געווען איך פארשטיי נישט וואס זיי האבן געוואלט די שקצים. ישראל גיי שפיל דיך ווייטער מיט דיינע בויפרענדס דו חזיר וואס דו ביסט. דו מיט דיין טאטן דיין טאטע איז גארנישט מער ווערד ווי דו. דו ביסט פארכאפט אין זנות און ער פארכאפט אין כבוד און אין שקר און אין געלט. שוין דאס איז נאר אן עמערדזשענסי עס גייט נאך קומען א געהעריגער שיעור די וואך בעזהשי"ת.